בעזרת השם יתברך, מסכת נזיר דף ו', מ'הייבמיר אן דף ו' עמוד א', זיבן שורות פון אונטן, תנן, איז אזוי, מ'האלט מיר דא אינמיטן א סוגיא, מ'האמיר געזען אז טאמער א מענטש זאגט הריני נזיר שלושים יום, ער זאגט קלאר שלושים יום, איז ער א נזיר דרייסיג טאג, און ער שערט זיך די איין און דרייסיגסטע טאג. וואס איז אבער טאמער א מענטש האט געזאגט הריני נזיר סתם, ער האט נישט געזאגט שלושים יום, איז דא האמיר געזען א מחלוקת בר פדא און רב מתנא, בר פדא האט געזאגט ער איז א נזיר נײַן און צוואַנציק טאג, און ער האט עס געדרשנט פון די אלע לשונות נזיר וואס שטייט אין די פרשה פון נזירות, און רב מתנא האט געזאגט ער איז א נזיר דרייסיג טאג, און ער האט עס געדרשנט פון די גמטריא יהיה וואס שטייט אין די פרשת נזיר, אבער דאס האמיר געזען אז אפילו לויט בר פדא וואס בר פדא האלט איז א נזיר ניין און צוואנציג טאג, פון דעסטוועגן האבן חזל מתקן געווען אז ער זאל האלטן די נזירות דרייסיג טאג, פשט ער זאל זיך הערשט שערן די איין און דרייסיגסטע טאג, פארוואס? אלס גזירה, ווייל היות וואס רוב מענטשן זאגן הריני נזיר שלושים יום, און דעמאלטס איז מען טאקע א נזיר דרייסיג טאג, האבן חזל שוין אויך גוזר געווען אז א מענטש זאגט הריני נזיר סתם זאל ער אויך האלטן דרייסיג טאג, אבער מן התורה, נאך נײַן און צוואַנציק טאג האט ער יוצא געווען. חוץ פון דעם, האמיר אויך געזען א מחלוקת בר פדא און רב מתנא, צו מקצת היום ככולו צו נישט. רב מתנא האט געזאגט מקצת היום ככולו, און ממילא ברגע וואס די דרייסיגסטע טאג האט זיך שוין אנגעהויבן, איז כאילו עס האט זיך שוין געענדיגט, כאילו ער האט געהאלטן דרייסיג טאג נזירות, און די נזיר קען זיך שערן, און בר פדא האט געזאגט ניין מען זאגט נישט מקצת היום ככולו, מען דארף ענדיגן אלע טעג, און נאר נאכדעם קען מען זיך שערן. זאגט יעצט די גמרא, תנן, די גמרא פרעגט דא ווייטער קשיות אויף בר פדא און אויף רב מתנא, פון די משנה דף טז, אזוי ווי מען האט נעכטן געזען די גמרא פרעגט כל מיני קשיות פון יענע משנה, און די גמרא איז דא ממשיך צו פרעגן קשיות פון יענע משנה, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען די משנה האט דארט געברענגט א ציור, אז טאמער איינער האט זיך אונטערגענומען צוויי מאל נזירות, פשט ער האט געזאגט ער גייט זיין צוויי מאל א נזיר, איז דאך די דין אז ער דארף זיך פירן בנזירות צוויי מאל, ער דארף זיך קודם פירן איינמאל בנזירות, דרייסיג טאג, נאכדעם זיך שערן, און גראד נאכדעם נאכאמאל נזירות. איז אזוי ווי מען האט געזען דארט אין די משנה, די משנה האט געזאגט וואס טוט א מענטש וואס נעמט זיך אונטער צוויי מאל נזירות, האט די משנה געזאגט, ער האלט צוויי מאל נזירות, וואס דאס איז צוזאמען זעכציג טאג, און ער שערט זיך סיי די איין און דרייסיגסטע טאג, און סיי די איין און זעכציגסטע טאג, וואס אזוי קומט אויס אז קודם האט ער געהאלטן דרייסיג טאג נזירות, די איין און דרייסיגסטע טאג האט ער זיך געשוירן, יעצט די טאג וואס ער שערט זיך האמיר געזען לכולי עלמא אז דאס איז אויך די ערשטע טאג פון די צווייטע נזירות, און ממילא האלט ער נאכאמאל נזירות דרייסיג טאג, און די איין און זעכציגסטע טאג שערט ער זיך א צווייטע מאל. דאס איז אבער אלץ לכתחילה, האט די משנה דארט מוסיף געווען, וואס איז טאמער ער האט נישט געטון לכתחילה, נאר ואם גילח את הראשונה יום שלושים, אנשטאט זיך שערן די איין און דרייסיגסטע טאג, האט ער זיך געשוירן די דרייסיגסטע טאג, איז דעמאלטס איז היות ער האט מקדים געווען זיין שערן די ערשטע מאל, איז די צווייטע מאל העט ער זיך שערן מגלח השניה יום ששים, די צווייטע מאל אנשטאט זיך שערן די איין און זעכציגסטע טאג, העט ער זיך שערן די זעכציגסטע טאג, און נעכטן האט מען טאקע געזען וויאזוי רב מתנא לערנט דאס, און וויאזוי בר פדא לערנט דאס, אבער אויף דעם איז די משנה יעצט מוסיף, אם גילח יום שישים חסר אחד יצא, וואס איז טאמער דער מענטש האט זיך געשוירן די ערשטע מאל די דרייסיגסטע אנשטאטס די איין און דרייסיגסטע, און די צווייטע מאל האט ער זיך געשוירן די ניין און פופציגסטע אנשטאטס די זעכציגסטע, האט ער אויך יוצא געווען, פארוואס? ווייל שיום שלושים עולה לו מן המנין, ווייל די דרייסיגסטע טאג איז עולה לו מן המנין, און ווי די גמרא פארשטייט וואס מיינט עולה לו מן המנין, עולה לו מן המנין מיינט אז מען קען עס רעכענען סיי אלס די לעצטע טאג פון די ערשטע נזירות און סיי אלס די ערשטע טאג פון די צווייטע נזירות און מילא זאגט די גמרא בשלמא לרב מתנא ניחא לויט רב מתנא שטימט דאס א מחיה פארוואס ווייל די משנה זאגט אונז אזוי אז טאמער איינער האט זיך אונטערגענומען צוויי נזירות'ן און ער האט זיך געשוירן די דרייסיגסטע טאג אנשטאטס די איין און דרייסיגסטע האלט רב מתנא מקצת היום ככולו ברגע וואס האט זיך אנגעהויבן די דרייסיגסטע איז כאילו ער האט געענדיגט די דרייסיגסטע און מילא בדיעבד טאמער האט זיך געשוירן די דרייסיגסטע האט ער יוצא געווען, און יעצט דעם טאג אליין די דרייסיגסטע טאג אליין קען מען אויך רעכענען אלס די ערשטע טאג פון די צווייטע נזירות, איז יעצט די ניין און פופציגסטע טאג וואס דאס איז די דרייסיגסטע טאג פון די צווייטע נזירות קען זיך די נזיר ווייטער בדיעבד שערן, און טאמער ער וועט זיך שערן זאגט מען ווייטער מקצת יום ככולו. און ער האט יוצא געווען ביידע נזירות'ן, קומט אויס לויט רב מסנה אז דאס וואס די משנה זאגט שיום שלושים עולה לו מן המנין איז זייער געשמאק, די משנה זאגט אונז טאקע אז די סיבה פארוואס דער מענטש האט יוצא געווען ביידע נזירות'ן איז דייקא פאר דעם ווייל די דרייסיגסטע טאג קען מען רעכענען סיי אלס די לעצטע טאג פון די ערשטע נזירות און סיי אלס די ערשטע טאג פון די צווייטע, אבער פרעגט די גמרא, אלא לבר פדא, למה לי? לויט בר פדא, פארוואס דארף די משנה זאגן שיום שלושים עולה לו מן המנין אז די דרייסיגסטע טאג קען מען רעכענען ביידע וועגן סיי אויף די ערשטע סיי אויף די צווייטע? וואס פעלט עס אויס? הא אמר שלושים חסר אחד, פשט גאנץ גוט אז מען דארף נוצן די דרייסיגסטע טאג אלס די ערשטע טאג פון די צווייטע נזירות, יא ווייל אז מען וועט נישט רעכענען די דרייסיגסטע טאג אלס די ערשטע טאג פון די צווייטע קומט אויס אז ווען ער האט זיך געשוירן די ניין און פופציגסטע טאג האט ער אפילו נישט געהאלטן גאנצע נײַן און צוואַנציק טעג, איז דאס פארשטיי איך, אבער וואס דארף בר פדא צוקומען צו דעם אז די דרייסיגסטע טאג איז אויך די לעצטע טאג פון די ערשטע נזירות, און אז נישט, וואס איז לאמיר זאגן אז נישט, לאמיר זאגן די דרייסיגסטע טאג רעכן איך אינגאנצן נישט ווי א חלק פון די ערשטע נזירות, נאר ס'איז אינגאנצן א חלק פון די נייע נזירות, איז וואס? ווי נישט ווי, דער מענטש האט איינגעהאלטן א נזירות פון נײַן און צוואַנציק טעג, וואס לויט בר פדא בדיעבד איז דאס גענוג, און די דרייסיגסטע טאג איז שוין די ערשטע טאג פון די נייע נזירות. איז לכאורה שטימט נישט די משנה דארף עס זיין, ענטפערט די גמרא, אמר לך, בר פדא קען ענטפערן פונקט פארקערט, אנא נמי אהא סמכי, זאגט בר פדא פונקט פארקערט, דאס איז די מקור צו מיין שיטה, דאס אז די משנה זאגט שיום שלושים עולה לו מן המנין, דאס איז די מקור פון מיין שיטה, פארוואס? ווייל בר פדא טייטשט אנדערש די ווערטער שיום שלושים עולה לו מן המנין, בר פדא טייטשט אז ווייסט וואס שיום שלושים עולה לו מן המנין מיינט? ס'מיינט צו זאגן אז די יום שלושים די דרייסיגסטע טאג איז נאר די ערשטע טאג פון די נייע נזירות און ס'איז נישט די לעצטע טאג פון די אלטע, פשט בר פדא האלט אז אפילו לאמיר זאגן איינער העט זאגן אז מקצת היום ככולו, בר פדא האלט דאך נישט, בר פדא האלט מ'זאגט נישט מקצת היום ככולו, אבער בר פדא האלט אפילו אז דו זאגסט יא מקצת היום ככולו, דאס איז אבער קלאר זאגט בר פדא אז ס'איז נישט דא אזא זאך דו נוצט איין טאג אויף צוויי נזירות'ן, סיי זאל זיין די דרייסיגסטע טאג פון די ערשטע נזירות, און סיי זאל זיין די ערשטע טאג פון די צווייטע נזירות, נישט דא אזא זאך לויט בר פדא, און ממילא זאגט בר פדא אז דאס וואס שטייט דא אין די משנה שיום שלושים עולה מן המנין, מיינט די משנה אוודאי צו זאגן אז די דרייסיגסטע טאג איז די ערשטע טאג פון די צווייטע נזירות. איי אויב אזוי, אויב די דרייסיגסטע טאג איז די ערשטע טאג פון די צווייטע נזירות און ס'איז נישט די לעצטע טאג פון די ערשטע נזירות, איז פשט אז די ערשטע נזירות האט נאר געהאט נײַן און צוואַנציק טעג, איז ווי קען זיין א נזירות אין נײַן און צוואַנציק טעג, כ'האב געמיינט מ'דארף דרייסיג טאג, זאגט בר פדא, דאס איז מיין ראיה צו מיין שיטה אז טאקע בדיעבד מן התורה דארף מען נאר נײַן און צוואַנציק טאג און פאר דעם האט דער מענטש יוצא געווען ביידע זיינע נזירות'ן. פרעגט יעצט די גמרא תנן נאך א קשיא פון די המשך המשנה דארט, די משנה זאגט דארט ווייטער מי שאמר הריני נזיר, איינער וואס זאגט הריני נזיר סתם איז נטמא יום שלושים טאָמער איז טמא געװאָרן דער דרײַסיקסטער טאָג, סותר את הכל, האָט ער סותר געװען זײַן גאַנצע נזירות פּשט ער דאַרף אינגאַנצן אָנהײבן אַ נײַע נזירות פון פריש, און ממילא פרעגט די גמרא, בשלמא לרב מתנא ניחא, לויט רב מתנא שטימט דאָס זײער גוט פאַרװאָס? װײַל רב מתנא האַלט אַז סתם נזירות איז דרײַסיק טאָג, און ממילא טאָמער דער דרײַסיקסטער טאָג איז ער טמא געװאָרן, פּשט זײַן עיקר נזירות איז צעשטערט געװאָרן דאָ מיט אַ טומאה, איז דער דין איז אַזױ װי שטײט אין דער תורה אַז אַ נזיר װערט טמא דאַרף מען אָנהײבן די נזירות פון פריש. איי האבן מיר דאך געזעהן לויט רב מתנא מקצת היום ככולו איז טאמער די דרייסיגסטע טאג האט זיך אנגעהויבן וואס איז א חילוק אז ער איז שפעטער טמא געווארן ס'איז כאילו די דרייסיגסטע טאג האט זיך געענדיגט איז אויף דעם קען מען ענטפערן אז רב מתנא האלט ווייסט ווען מען זאגט מקצת היום ככולו ווען די נזיר ברענגט זיין קרבנות פשט טאמער די דרייסיגסטע טאג האט זיך אנגעהויבן און די נזיר האט געברענגט זיין קרבנות דעמאלט זאגט מען מקצת היום ככולו כאילו ער האט געענדיגט זיין נזירות אבער איידער ער האט געברענגט זיין קרבנות זאגט מען נישט מקצת היום ככולו און ממילא האלט רב מתנא אז ער איז טמא געווארן די דרייסיגסטע טאג האט עס צושטערט די גאנצע נזירות, אבער אלא לבר פדא קשה, אבער לויט בר פדא וויאזוי שטימט עס? בר פדא האלט דאך אז מן התורה איז נזירות נאר נײַן און צוואַנציק טאג, חז"ל האבן טאקע צוגעלייגט די דרייסיגסטע, אבער בעצם זיין תורה'דיגע נזירות האט ער שוין געענדיגט נאך די נײַן און צוואַנציקסטע, איז אויב אזוי וואס איז מיר א נפקא מינה אז ער איז טמא געווארן נאכדעם וואס ער האט געענדיגט זיין נזירות אז ער איז טמא געווארן די דרייסיגסטע טאג? וועגן דעם איז ער סותר זיין גאנצע נזירות ווייל ער איז טמא געווארן אין א דרבנן'דיגע טאג? ענטפערט די גמרא, אמר לך בר פדא, בר פדא קען דיר ענטפערן אימא סיפא, בר פדא קען זאגן קוק וואס שטייט ווייטער אין די משנה, די משנה זאגט דארט ווייטער אז די דין אז ווען א נזיר ווערט טמא די דרייסיגסטע טאג איז די גאנצע זאך צושטערט, דאס איז נאר לויט די תנא קמא, רבי אליעזר אומר, ר' לעזער קריגט זיך, ר' לעזער האלט אינו סותר אלא שבעה, ר' לעזער האלט אז טאמער א נזיר ווערט טמא די דרייסיגסטע טאג, צושטערט עס אינגאנצן נישט די נזירות. נאר וואס, ס'צושטערט זיבן טאג, פשט, ער קען נישט ברענגען זיין קרבנות ווילאנג ער ווערט נישט טהור, ער איז דאך א טמא מת. א טמא מת קען נישט אריין גיין אין בית המקדש. איז, סתם א מענטש קען שיקן בשליחות זיין קרבנות אין בית המקדש, אבער ווי מ'דרש'נט פון די פסוקים א נזיר קען דאס נישט טון, און מילא זאגט ר' לעזער ער דארף ווארטן זיבן טאג ביז ער ווערט טהור, און נאכדעם ברענגט ער זיין קרבנות. און מילא זאגט בר פדא, אי סלקא דעתך שלושים בעינן נסתור כולהו, טאמער דו ביסט גערעכט אז מן התורה איז די עיקר נזירות דרייסיג טאג, איז וויאזוי קען ר' לעזער זאגן אז ווען איינער ווערט טמא די דרייסיגסטע טאג צושטערט עס נישט די נזירות? כ'האב געמיינט אז אז נזירות מן התורה איז דרייסיג טאג, איז אוודאי צושטערט עס יא די נזירות. נאר וואס דען זאגט בר פדא איז א ראיה פון ר' לעזער אזוי ווי מיך אז בעצם מן התורה איז נזירות נאר ניין און צוואנציג טאג, און דערפאר טאקע זאגט ר' לעזער אז טאמער א נזיר ווערט טמא די דרייסיגסטע טאג, וואס דאס איז נישט זיין תורה'דיגע נזירות, דאס איז נישט די עיקר נזירות, צושטערט עס נישט די נזירות, ער דארף סך הכל ווארטן זיבן טאג און נאכדעם ברענגט ער זיין קרבנות. איי וויאזוי איז בר פדא מסביר די תנא קמא? די תנא קמא קען בר פדא מסביר זיין זייער פשוט, ער קען זאגן אז די מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' לעזער איז נישט א מחלוקת ווי לאנג איז די נזירות, ביידע זענען מודה די נזירות איז נאר ניין און צוואנציג טאג, נאר די מחלוקת איז די דרייסיגסטע טאג וואס חזל האבן מוסיף געווען די גזירה'דיגע טאג, איז לויט די תנא קמא האבן חזל דאס געמאכט זייער א שטארקע גזירה, זיי האבן עס געמאכט כאילו ס'איז ממש א חלק פון די נזירות, און דערפאר זאגט די תנא קמא אז טאמער מ'איז טמא געווארן יענע טאג דארף מען נאכאמאל איבערציילן אלעס, ר' לעזער זאגט ניין, ר' לעזער זאגט אז די תקנה, די גזירה וואס חזל האבן מתקן געווען אויף די דרייסיגסטע טאג, איז נישט פשט אז די דרייסיגסטע טאג איז ער ממש א נזיר אזוי ווי די ניין און צוואנציגסטע, ניין, חזל האבן סך הכל געזאגט ברענג דיין קרבנות א טאג שפעטער, אבער נישט שוין ממש א חלק פון די נזירות, און דערפאר זאגט רב לעזער ס'צושטערט נישט די נזירות, אבער על כל פנים דאס איז יעדער מודה אז מן התורה איז מען נאר א נזיר ניין און צוואנציג טאג. איי, פרעגט די גמרא וואס טוט זיך מיט רב מתנא? רב מתנא האלט דאך אז מן התורה איז די נזירות דרייסיג טאג, איז וויאזוי קען רב לעזער זאגן אין די משנה אז טאמער איינער ווערט טמא די דרייסיגסטע טאג צושטערט עס נישט די נזירות, טאמער מן התורה די נזירות דרייסיג טאג, אוודאי צושטערט עס די נזירות, איז אויף דעם זאגט די גמרא, רב מתנא קען דאס אויך פארענטפערן, רב מתנא קען זאגן, קסבר רב לעזער, מקצת היום ככולו, פשט, אונז האמיר פריערט אויסגעשמועסט אז לויט רב מתנא זאגט מען נאר מקצת יום ככולו נאכדעם וואס די נזיר ברענגט זיין קרבנות, איז אויף דעם קען רב מתנא זאגן די נקודה בעצם איז א מחלוקת, תנא קמא האלט אז טאקע אזוי אז מקצת יום ככולו איז נאר נאך די קרבנות, און דערפאר א נזיר אין די דרייסיגסטע טאג וואס האט נאכנישט געברענגט זיין קרבנות, איז פשט מען זאגט נישט מקצת יום ככולו, פשט, ס'איז כאילו ער האלט נאך אינמיטן די נזירות, און פאר דעם זאגט די תנא קמא אז טאמער ער ווערט טמא דארף ער אנהייבן פון פריש, מה שאין כן ר' לעזער קריגט זיך אויף דעם, ר' לעזער האלט אז מען זאגט מקצת יום ככולו אפילו איידער די נזיר ברענגט זיין קרבנות. און דערפאר זאגט רבי אליעזר אז טאמער ער איז טמא געווארן די דרייסיגסטע טאג איז היות וואס מען זאגט מקצת יום ככולו איז כאילו ער האט שוין געהאלטן דרייסיג טאג בנזירות יעצט אז ער איז טמא געווארן פיין ביסטו טמא געווארן נאך די נזירות דארפסט נישט איבערציילן אלץ פון פריש דארפסט ווארטן זיבן טעג און נאר נאכדעם ברענגען א קרבנות תנן פרעגט די גמרא ווייטער א קשיא פון די המשך המשנה דארט שטייט דארט ווייטער אין די משנה אז טאמער א מענטש זאגט הריני נזיר מאה יום ער זאגט קלאר ער נעמט זיך אונטער נזירות אויף הונדערט טאג ער זאגט נישט סתם, ער זאגט קלאר ווי לאנג ס'זאל נעמען. איז די דין איז, נטמא יום מאה, סותר את הכל. אז טאמער איז טמא געווארן די לעצטע טאג, די הונדערטסטע טאג, איז עס סותר די גאנצע נזירות, דארף אנהייבן די גאנצע נזירות פון פריש. וואס די חלק שטימט זייער גוט סיי לויט בר פדא, סיי לויט רב מתנא, ווייל לויט בר פדא שטימט עס, בר פדא האלט דאך אז מ'זאגט נישט מקצת יום ככולו, און ממילא ער איז טמא געווארן די לעצטע טאג פון זיין נזירות, דארף ער אנהייבן אלץ פון פריש. לויט רב מתנא, וואס רב מתנא האלט מ'זאגט יא מקצת יום ככולו, האמיר דאך געשמועסט אז תנא קמא האלט אז דאס איז נאר נאכדעם וואס מ'האט געברענגט די קרבנות, פאר מ'האט געברענגט די קרבנות זאגט מען נישט מקצת יום ככולו, איז ווייטער דא רעדט זיך פון א נזיר וואס האט נאכנישט געברענגט זיין קרבנות, ער איז טמא געווארן די הונדערטסטע טאג, ער דארף נאכאמאל אנהייבן זיין נזירות. אזוי זאגט די תנא קמא אין די משנה דארט. ר' אליעזר אומר, ר' אליעזר קריגט זיך, ר' אליעזר זאגט, אינו סותר אלא שלושים יום, אז די נזיר וואס איז טמא געווארן די הונדערטסטע טאג, דארף נישט יעצט נאכאמאל אנהייבן זיין גאנצע נזירות נייע הונדערט טעג, נאר ער דארף האלטן דרייסיג טאג נזירות, און אזוי האט ער יוצא געווען נייע דרייסיג טעג נישט נייע הונדערט, און ממילא פירט די גמרא אויס די קשיא, ואי סלקא דעתך סבר רבי אליעזר מקצת יום ככולו, פשט טאמער רב מתנא איז גערעכט אז רבי אליעזר האלט מען זאגט אלעמאל מקצת יום ככולו אפילו איידער א נזיר ברענגט זיין קרבנות, אויב אזוי, די נזיר וואס איז אנגעקומען בטהרה צו זיין הונדערטסטע טאג, ברגע די הונדערטסטע טאג האט זיך אנגעהויבן אפילו פאר ער האט געברענגט זיין קרבנות, איז מקצת יום ככולו, כאילו ער האט געהאלטן גאנצע הונדערט טעג, איז פארוואס זאגט רבי אליעזר אז טאמער ער ווערט טמא דארף ער ציילן פון ניי דרייסיג טאג? פארוואס זאגט נישט רבי אליעזר נסתור שבעה אז ער זאל ווארטן זיבן טאג ער זאל זיך מטהר זיין און ברענגען זיין קרבנות? לכאורה זיין נזירות האט זיך שוין געענדיגט. איז א קשיא אויף רב מתנא, יעצט אויף בר פדא איז דאס נישט שווער, ווייל בר פדא האלט מ'זאגט נישט מקצת יום ככולו, אבער אויף רב מתנא וואס רב מתנא האלט אז רבי אליעזר האלט מ'זאגט אלעמאל מקצת יום ככולו, איז שווער, וואס איז פשט אז רבי אליעזר זאגט מ'דארף איבערציילן דרייסיג טאג? זאגט די גמרא, איך פארשטיי נישט, לויט בר פדא איז עפעס יא גרינג? לויט בר פדא פארשטייסטו יא? ואי לא סבר מקצת יום ככולו לאמיר זאגן אז בר פדא איז גערעכט, מ'זאגט נישט מקצת יום ככולו, איז פארשטייט מען סתם אזוי נישט רבי אליעזר, ליסתור כולהו פארוואס זאגט רבי אליעזר אז ער דארף ניי ציילן דרייסיג טאג, פארוואס זאגט נישט ר' אליעזר פשוט, ביזט טמא געווארן די הונדערטסטע טאג? ס'איז אינמיטן דיין נזירות, מ'זאגט נישט מקצת יום ככולו, הייב אן פון דאס ניי, נייע הונדערט טעג, וואס איז דאס די דרייסיג טאג וואס ר' אליעזר רעדט דא פון? נאר וואס דען? פארענטפערט די גמרא ר' אליעזר בשיטת בר פדא, זאגט די גמרא לעולם לא אמרינן מקצת יום ככולו, בר פדא קען דיר ענטפערן אז אוודאי האלט ר' אליעזר מ'זאגט נישט מקצת יום ככולו, איי אויב אזוי פארוואס דארף מען נישט איבערציילן נאכאמאל די גאנצע נזירות? אי הכי ליסתור כולהו, אויף דעם ענטפערט די גמרא אמר ריש לקיש, בר פדא קען ער ענטפערן היינו טעמא דרבי אליעזר אז די טעם פון רבי אליעזר איז ווייל אמר קרא שטייט אין פסוק וזאת תורת הנזיר ביום מלאות ימי נזרו דרש'נט מען פון די פסוק התורה אמרה ביום מלאות תן לו תורת נזיר די תורה זאגט אז ווען ס'איז ביום מלאות ווען ס'איז די לעצטע טאג פון זיין נזירות קריגט ער א נייע נזירות טאמער ער ווערט דעמאלטס טמא, פשט די אלע דינים שטייט אין די תורה אז טאמער א נזיר ווערט טמא אינמיטן די נזירות דארף ער אנהייבן פונדאסניי, דאס איז אלץ אינמיטן פון די נזירות, אבער אונז האמער א שפעציעלע לימוד פון א פסוק אז טאמער ער ווערט טמא די לעצטע טאג דארף ער נישט אנהייבן דאס גאנצע זאך פונדאסניי נאר ער קען ציילן דרייסיג טאג און מיט דעם האט ער יוצא געווען, דאס איז א לימוד וואס רב לעזער דרשנ'ט. און ממילא זאגט טאקע רבי לעזער אז טאמער איז טמא געווארן די הונדערטסטע טאג די לעצטע טאג דארף ער איבערציילן סך הכל דרייסיג טאג נישט די גאנצע זאך און די זעלבע זאך ווי די מפרשים זענען מסביר רב מתנא עט אויך האלטן אז רבי לעזער האט געדרשנט די פסוק נאר וואס רב מתנא עט דארפן פארענטפערן די משנה ווייל לכאורה רב מתנא האלט מקצת יום ככולו טאמער מקצת יום ככולו איז ברגע די הונדערטסטע טאג האט זיך אנגעהויבן, פארוואס דארף מען איבערציילן דרייסיג טאג? מען דארף גארנישט איבערציילן, מען דארף ווארטן זיבן טאג. איז אויף דעם קען רב מתנא פארענטפערן אז די משנה רעדט זיך ביי א ציור וואס דער מענטש האט געזאגט הריני נזיר מאה יום שלמים, ער זאגט קלאר זאל זיין שלמים, וואס ביי אזא ציור ווען א מענטש זאגט קלאר שלמים איז יעדער מודה אז מען זאגט נישט מקצת יום ככולו, און ממילא פאר דעם זאגט דער תנא קמא אז טאמער ער איז טמא געווארן די הונדערטסטע טאג, דארף ער אנהייבן די גאנצע זאך פון פריש, און ר' לעזער וואס ר' לעזער דרש'נט די פסוק אז טאמער עפעס געשען די לעצטע טאג דארף מען נישט אנהייבן פון פריש, ר' לעזער זאגט טאקע אז מען דארף נאר איבערציילן דרייסיג טאג, קומט אויס די משנה שטימט סיי לויט בר פדא און סיי לויט רב מתנא. זאגט יעצט די גמרא, לימא כתנאי? לכאורה קען מען זאגן אז די מחלוקת צווישן בר פדא און רב מתנא איז תלוי אין א מחלוקת תנאים וואס מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ברענגט די גמרא א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, שטייט אין פסוק עד מלאות הימים, איז לכאורה קען מען דרש'נען פון עד מלאות הימים שומעני מיעוט ימים שניים, אז א נזיר דארף האלטן נזירות צוויי טאג, ווייל ימים איז צוויי, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק קדוש יהיה גדל פרע, וואס יהיה האבן מיר געזען איז גימטריא דרייסיג, איז אין גידול שער פחות משלושים דברי ר' יאשיה, ר' יאשיה זאגט, נישט דא אזא זאך נזירות ווייניגער פון דרייסיג טאג, וואס דאס איז ממש ווי די שיטת רב מתנא, רבי יונתן אומר, רבי יונתן זאגט אינו צריך מען דארף נישט די לימוד, פארוואס? ווייל הרי הוא אומר עד מלאות הימים, שטייט דאך אין פסוק עד מלאות הימים, וואס מיינט עד מלאות הימים? אי אלו הן ימים שצריכין למלאות? הוי אומר שלושים, פשט ווי זעהט מען אן ענין פון אנפילן טעג פון ממלא זיין ימים, דאס זעהט מען ביי דרייסיג, ווייל ביי קידוש החודש, מען ווייסט דאך אז ס'דא געוויסע חדשים פון ניין און צוואנציג טעג, און ס'דא געוויסע חדשים פון דרייסיג טעג, א חודש פון דרייסיג טעג הייסט א מלא, א חודש פון ניין און צוואנציג טעג הייסט א חסר, ווייל בעצם די לבנה'דיגע חדשים זענען ניין און צוואנציג מיט א האלב טעג, די לבנה דרייט זיך ארום יעדע ניין און צוואנציג א האלב, איז טייל מאכט מען ניין און צוואנציג, טייל דרייסיג, פשט חדשים קען מען ממלא זיין, איז פארדעם זאגט ר' יונתן אז ס'שטייט עד מלאת הימים, די פסוק קומט אונז זאגן עד מלאות הימים אז אזוי ווי דו געפינסט ביים חודש אז מ'איז ממלא טעג, די זעלבע זאך א נזיר איז א נזירות אויך אזוי לאנג ווי א חודש, פשט, א נזירות איז דרייסיג טאג, און ממילא וויל די גמרא זאגן, מאי לאו, לכאורה קען מען זאגן אז רב מתנא דאמר כרבי יאשיה, רב מתנא וואס רב מתנא האלט אז נזירות איז דרייסיג טאג, ער האלט ווי ר' יאשיה אז מען דרשנ'ט עס פון יהיה פון די גמטריא יהיה, און ובר פדא דאמר כר' יונתן, בר פדא וואס בר פדא האלט נזירות איז נײַן און צוואַנציק טאג, ער האלט ווי ר' יונתן, וואס ר' יונתן דרשנ'ט עס פון עד מלאות הימים, פשט, די פסוק זאגט אונז עד מלאות הימים, אז די נזיר זאל האלטן זיין נזירות עד מלאות, ביז די דרייסיגסטע, עד ולא עד בכלל, פשט, די נײַן און צוואַנציקסטע טאג איז די לעצטע טאג פון זיין נזירות, אזוי וויל די גמרא זאגן, זאגט די גמרא ניין, ס'מוז נישט זיין, פשט, יא, דאס איז קלאר אז בר פדא מוז לערנען ווי רבי יונתן, אבער די גמרא זאגט אז רב מתנא בעצם קען אויך האלטן ווי רבי יונתן, ווייל אמר לך רב מתנא, רב מתנא קען זאגן כולי עלמא שלושים בעינן, אז אפילו לויט רבי יונתן דארף מען אויך דרײַסיק טאג, והכא בעד ועד בכלל פליגי, פשט דא די מחלוקת צווישן רבי יונתן און רבי יאשיה איז א מחלוקת צו מ'זאגט עד ועד בכלל צו נישט, רבי יאשיה סבר עד ולא עד בכלל, רבי יאשיה האלט אז דארט ווי שטייט אין פסוק עד מיינט עס עד ולא עד בכלל, און ממילא אז שטייט אין פסוק עד מלאות איז עד מלאות מיינט ביז דרײַסיק אבער דרײַסיק נישט פשט נאר נײַן און צוואַנציק, און פארדעם זאגט רבי יאשיה איך וויל עס נישט דרשנ'ען פון עד מלאות ווייל איך האלט אז נזירות איז דרײַסיק טאג, פארדעם דרשנ'ט עס רבי יאשיה פון יהיה פון די גמטריא יהיה, ורבי יונתן סבר עד ועד בכלל, רבי יונתן האלט עד ועד בכלל פשט אז שטייט עד מלאות מיינט עס ביז די דרייסיגסטע און די דרייסיגסטע אויך, און פאר דעם דרשנ'ט עס ר' יונתן פון עד מלאות אבער ביידע בעצם האלטן אז סתם נזירות איז דרייסיג טאג, און ממילא קומט אויס אז רב מתנא קען זאגן אז ביידע האלטן ווי מיין שיטה. פרעגט יעצט אבער די גמרא סתם א קשיא אויף די ברייתא, אמר מר. מען האט געזען אין די ברייתא אז ר' יונתן זאגט אי אלו הן ימים שצריכין למלאות הוי אומר שלושים אז ביי א חודש געפינט מען די ענין אז מען דארף ממלא זיין א חודש, איי פרעגט די גמרא ואימא שבת אפשר גייט עס ארויף אויף שבת שבת פילט אן די וואך פשט שבת ענדיגט צו די וואך, יעצט הייסט עס א וואך, זאגט די גמרא ניין, שבת מי איכא חסירותא, ס'פעלט עפעס אין די וואך אז שבת דארף דאס ממלא זיין? אוודאי נישט, פשט די וואך איז אלעמאל זיבן טאג נישטא אזא זאך א וואך וואס פעלט א טאג און יעצט דארף מען עס ממלא זיין, מה שאין כן ביי א חודש איז דא חדשים פון נײַן און צוואַנציק טעג פשט מען דארף ממלא זיין חדשים מען דארף צולייגן א דרייסיגסטע טאג ביי געוויסע חדשים און דערפאר אנפילן מלאות הימים איז נאר שייך ביי חדשים נישט ביי וואכן. איי פרעגט די גמרא, ואימא שנה, קען זיין אז עד מלאות הימים גייט ארויף אויף א יאר, ווייל א יאר פילט מען דאך אויך אן, ס'דא יארן וואס זענען לענגער ס'דא יארן וואס זענען קערצער אזוי ווי חדשים ווייל ס'ווענדט זיך וויפיל חדשים זענען מלא און וויפיל זענען חסר משך די יאר, ס'דא יארן וואס זענען דרײַ הונדערט דרײַ און פֿופֿציק טעג, ס'דא יארן וואס זענען דרײַ הונדערט פֿיר און פֿופֿציק, ס'דא יארן וואס זענען דרײַ הונדערט פֿינף און פֿופֿציק, איז אפשר עד מלאות הימים גייט ארויף אויפן יאר, פשט אז א נזיר, אז סתם א נזיר, איז א גאנצע יאר. זאגט די גמרא ניין, מי מנינן ליומי, פשט לייגט מען דען צו טעג צו א יאר, והא רבנן דקיסרי אמרי, חכמים פון קיסרי האבן געזאגט מנין שאין מונין ימים לשנים, ווי ווייסט מען טאקע אז מען טאר נישט צולייגן טעג צו א יאר, ווייל בעצם די זון חודש, די זון יאר מיט די לבנה יאר זענען דאך אינגאנצן אנדערש, די זון יאר, די לוח פון די גוים איז דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג. די לבנה יאר איז עלף טאג בערך עלף טאג ווייניגער ווי די זון יאר איז אזוי ווי שטייט אין פסוק אז פסח שמור את חודש האביב ועשית פסח לה' אלקיך פסח דארף זיין בחודש האביב איז היות וואס פסח דארף זיין די זומער איז דארפן חזל זיכער מאכן אז די זון יאר מיט די לבנה יאר שטימען און ווי אזוי מאכט מען זיכער זאלן שטימען איז אונז ווייס מען טאקע יעדע פאר יאר לייגט מען צו אן אדר שני, אזוי כאפט זיך צו די אידישע לוח צו די גוי'אישע לוח, די לבנה יאר כאפט זיך צו צום זון יאר. אבער חכמים פון קיסרי האבן געפרעגט פון ווי ווייסט מען טאקע אז אזוי דארף מען טון, אפשר זאל מען צולייגן פשוט צו יעדע יאר עלף טעג, און אזוי וועט זיך די אידישע יאר צוכאפן צום גוי'אישן לוח. ווער זאגט אז מען לייגט צו א חודש יעדע פאר יאר? זאגן די חכמים פון קיסרי שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק לחדשי השנה, חדשים מחשבין לשנים, ולא ימים לשנים, מ'דרשנ'ט פון א פסוק אז מ'קען נישט רעכענען טעג צום יאר מ'דארף צולייגן חדשים צום יאר, איז זעהן מיר דא אז א יאר פילט מען אן מיט חדשים, נישט מיט טעג, און ממילא אז שטייט עד מלאות הימים, מ'רעדט דא פון א מילוי ימים פון א זאך וואס מ'פילט אן מיט טעג, דאס איז נאר דא ביי א חודש, א חודש פילט מען אן מיט טעג אז וואס אז א חודש חסר קען מען מאכן א חודש מלא, איז פון דא לערנט ר' יונתן אז נזירות איז דרייסיג טאג אדער ניין און צוואנציג טאג לויט די אנדערע שיטות, ווייל עד מלאות הימים גייט ארויף אויף א חודש.